מיטוואך פקודי, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די וו פונעם מילוי פונעם אות וו פונעם שם ב"ן קונה צו זיין א הארה פונעם נפש יתירה פונעם קומענדיגן שבת זאגט די הייליגע תורה וחשב אפודתו אשר עליו און די גארטל פון זיין באצירונג וואס איז אויף אים דאס איז אפוד ממנו הוא ס'דארף זיין געמאכט פון דעם שטאף אליין נישט צוגעצעפעט שפעטער מיט א נאדל כמעשהו אזוי ווי זיין ווערק איז אויכעט געוועזן מעשה חושב און אויכעט פון די אלע מינים, זהב, תכלת, וארגמן, ותולעת שני ושש משזר, צוזאמגעדרייט, כאשר צוה השם את משה. זאגט דער ספורנו פארוואס שטייט כאשר צוה השם את משה ביי יעדע זאך, ווייל זיי האבן יעדע מעשה געטוהן אינזין געהאט, על דעת וואס דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו.

זאגט דער פסוק רבוע היה כפול עשו את החושן, ווען ס'איז געוועזן איינגעבויגן אין האלב און געדאפלט די סחורה פונעם חושן איז עס געוועזן פירקאנטיג, פארדעם איז עס געוועזן דאפלט אזוי לאנג ווי ברייט, און מ'האט עס איינגעבויגן אין האלב איז עס געווען פירקאנטיג, זרת ארכו וזרת רחבו כפול, ס'איז געוועזן א האלבע אייל די לענג און א האלבע אייל די ברייט ווען ס'איז געוועזן געדאפלט, זאגט דער תרגום מרבע הוה עיף עבדו ית חושנא זרתא אורכיה וזרתא פותיה עיף.

שטייט אין מלכים א' קאפיטל ח', ויעלו און זיי האבן ארויפגעברענגט את ארון ה', די ארון די קאסטן פונעם אייבערשטן האט מען ארויפגעברענגט פון עיר דוד, עיר דוד וואס דאס איז ציון, ואת אוהל מועד, זיי האבן אויכעט געהאט די אוהל מועד וואס משה רבינו האט געמאכט, וואס דאס איז ביז יעצט געליגן אין די שטאט גבעון, האט מען דאס אויכעט יעצט ארויפגעברענגט, ואת כל כלי הקודש, די אלע הייליגע כלים אשר באוהל וואס איז אינעם געצעלט, דא רעדט מען שוין פונעם געצעלט וואס דוד המלך האט אויפגעשטעלט פאר די ארון דארט אין עיר דוד, ויעלו אותם הכהנים והלוויים, און די כהנים האבן ארויפגעברענגט דעם ארון, און די לוויים האבן ארויפגעברענגט די אוהל מועד מיט די הייליגע כלים, די ארון האט מען אריינגעשטעלט שפעטער אין קדשי קדשים, און די אוהל מועד וואס משה רבינו האט געמאכט און די אלע אנדערע כלים וואס מען האט נישט גענוצט אין די בית המקדש, דאס האט מען אריינגעלייגט אין די אוצרות וואס איז געוועזן אויף די אויבערשטע שטאקן העכערן היכל העכערן קדשי קדשים.

זאגט דער פסוק ויביאו הכהנים את ארון ברית ה' אל מקומו, די כהנים האבן אריינגעברענגט דעם ארון פונעם בונד פונעם אייבערשטן צו זיין פלאץ, אל דביר הבית, עס איז אדורכגעגאנגען די אמה טרקסין וואס האט אפגעשיידט א וואנט דיק פון א אמה צווישן די היכל און די קדשי קדשים, אל קודש הקדשים, זיי האבן עס אריינגעברענגט אינעם קדשי קדשים, אל תחת כנפי הכרובים, מען האט עס אראפגעשטעלט אונטער די פליגלען פון די כרובים וואס שלמה המלך האט געמאכט, אויסער די כרובים וואס זענען געוועזן אויפן ארון, וואס דאס האט משה רבינו נאך געמאכט, שלמה המלך האט גענוצט דעם זעלבן ארון, האט ער אויכעט אהער געשטעלט אויף די זייט פון דעם ארון, כרובים וואס זענען געוועזן באזונדער, זיי געשטאנען אויף דער ערד, הויכע כרובים, צען אמה הויעך, און די פליגלען זענען אויסגעשפרייט אויפן גאנצן שטוב, און צווישן די פליגלען, אונטער די פליגלען, האט מען אראפ געשטעלט דעם ארון. די רדק זאגט אז ס'איז נישט שייך צו פרעגן פארוואס האט שלמה המלך געמאכט באזונדערע קרובים, פונקט ווי ס'איז נישט שייך צו פרעגן פארוואס די ארון האט ער נישט געמאכט קיין פרישע, און די שולחן מיט די מנורה מיט די מזבח דאס האט ער יא געמאכט פרישע. ווייל אלעס איז געוועזן אפגעשריבן פון דוד המלך הכל בכתב מיד השם עלי השכיל פונקטליך וואס עס דארף געטון ווערן אין די בית המקדש הראשון, און דער אייבערשטער האט אנגעוויזן פאר שלמה המלך וואס ער דארף מאכן און דאס האט ער געמאכט, ער האט נישט געמאכט גארנישט פון זיך.

זענען די שטאנגען געווען קאנצענטרירט אין צענטער פונעם ארון, ווייל מען האט געדארפט די לוויים שטיין פון ביידע זייטן און אנהאלטן די שטאנגען און אזוי עס ארומפירן. אבער יעצט אז מען האט עס געברענגט צו איר אייביגע רו צו די לעצטע פלאץ פון וואו מען גייט עס מער נישט אוועקטראגן, האט מען ארויסגעשלעפט די בדים אז ס'זאל זיין ארויסגעשטארט לענגער אויף מזרח זייט ווי אויף מערב זייט. ממילא זענען די בדים געוועזן פארלענגערט, ויראו און ס'איז געזען געווארן ראשי הבדים די שפיצן פון די שטאנגען, מן הקודש פון די היכל האט מען געקענט זען על פני הדביר פארנט פונעם דביר, דאס הייסט ווען איינער איז געשטאנען אינעם היכל האט ער געקענט באמערקן ווי די שטאנגען שטארן ארויס, ווייל ס'איז געוועזן לענגער ווי די קדשי קדשים. איז די רדק שמועסט טאקע אויס אז די שטאנגען אליין זענען נישט געווען לענגער ווי די קדשי קדשים, והראיה, דאס איז דאך געווען די זעלבע ארון וואס משה רבינו האט געמאכט, און דארטן אין מדבר איז דער משכן געוועזן די קדשי קדשים דערפון נאר צען אמה אויף צען אמה, און די שטאנגען וואס האבן געהאט פלאץ אין צען אמה אויף צען אמה, דא אין בית המקדש וואו עס איז געוועזן צוואנציג אויף צוואנציג, האט עס זיכער געקענט האבן פלאץ אינעווייניג, נאר וואס דען מען האט עס גערוקט מער צו פארנט, צו מזרח זייט, און מ'האט ארויסגעשלעפט די שטאנגען ס'זאל זיך ארויסשטארן מער און אריינשטארן אין דעם אמה טרקסין, וואס אין צענטער פון די אמה טרקסין איז געוועזן א טיר, אבער די טיר האט מען נישט געקענט צומאכן, טאקע ווייל די בדים האבן זיך אריינגעשטעקט, פאר דעם האט מען געמוזט אפן לאזן די טיר, און אויפן פלאץ פון די טיר האט מען געלייגט א פרוכת, און די שטאנגען האבן געשטופט דעם פרוכת, ס'האט נישט דורכגעלעכערט, ווי די פסוק זאגט דא ולא יראו החוצה, ס'איז נישט געזען געווארן אינדערויסן די שטאנגען אליין, ס'האט נאר אזוי געשטופט דעם פרוכת, די ביידע שטאנגען האבן אויסגעזען כשני דדי אשה, און דאס איז די פשט פונעם פסוק בין שדי ילין, ויהיו שם, און די שטאנגען זענען דארטן געווען אזוי אויף דעם אופן עד היום הזה ביזן היינטיגן טאג, וואס דאס מיינט ביז ווען מ'האט באהאלטן דעם ארון, יאשיהו המלך האט דאך עס באהאלטן. אינטערעסאנט אז דער רלבג זאגט ויאריכו הבדים אז מ'האט געמאכט ספעציעלע לאנגע שטאנגען, מ'האט נישט גענוצט די שטאנגען וואס משה רבינו האט געמאכט. ווייס איך נישט וויאזוי מ'וועט איינזעצן דעם פסוק ולא יסורו הבדים, מ'טאר דאך נישט ארויסנעמען די שטאנגען, און וויאזוי האט מען געמעגט איבערטוישן די אלטע שטאנגען אויף די נייע? אבער דער רלבג זאגט אז מ'האט געמאכט ספעציעלע לענגערע שטאנגען פאר'ן בית המקדש.

שני לוחות האבנים, די צוויי טאוולען פון שטיין, אשר הניח שם משה בחורב, וואס משה רבינו האט דארט אריינגעשטעלט אין חורב, אשר כרת השם עם בני ישראל, וואס דער אייבערשטער האט געשניטן א בונד מיט די אידן בצאתם מארץ מצרים, ער האט איבערגעגעבן די לוחות האבנים. זאגט שוין די גמרא אין בבא בתרא דף י ד עמוד א, אין בארון איז איין מיעוט, רק שני לוחות האבנים, נאך א מיעוט, אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. לויט רבי מאיר קומט עס מרבה זיין אז ס'איז אויך געווען אין די ארון א ספר תורה, לויט רבי יהודה קומט עס מרבה זיין אז די שברי לוחות, די צובראכענע לוחות זענען אויכעט געווען אינעם ארון, און רבי מאיר האלט אויכעט אז די שברי לוחות זענען געווען אינעם ארון ער לערנט עס נאר ארויס פון א צווייטע פסוק. און דער רלבג לייגט צו אז עס איז אויך געווען אינעם ארון נאך צוויי זאכן, די שטעקן פון אהרן הכהן, און די צנצנת המן, מען האט אוועקגעלייגט א קריגל פון די מן פאר די דורות העתידים, דאס איז אויכעט געוועזן אינעם ארון.

דאס הייסט א מענטש וואס ער האלט זיך גרויס, אנדערש ווי א שפל ונכנע וואס ער כסדר קוקט ער אויף אראפ, אבער דער וואס קוקט אויף ארויף דער איז א בעל גאווה, ורחב לב דער וואס האט א ברייטע הארץ און ער גליסט און ער וויל זיך נאכגעבן די תאוות, ניר רשעים, די צוויי זאכן זענען אזוי ווי א אקערן פאר די רשעים, פונקט ווי ווען מען אקערט אויף א פעלד טוט דאס שיין גוט אריינוואקסן מיט תבואה, די זעלבע זאך ווען א מענטש האט די צוויי שלעכטע מידות פון גאווה מיט תאווה, דאס איז אזוי ווי א אקער וואס ברענגט צו אסאך עבירות, אז א מענטש האלט זיך גרויס קען ער צוקומען צו אונטערדרוקן אנדערע, ארויפווארפן א פחד אויף אנדערע, בארעדן אנדערע, ער קען לייקענען אינעם אייבערשטן, און ווען איינער האט תאוות קען ער אויך צוקומען צו די ערגסטע עבירות. אבער אויסער דעם וואס דאס קען צוברענגען צו עבירות, חטאת, איז דאס אליין א זינד. תועבת השם כל גבה לב, אז א מענטש איז א בעל גאווה, דאס אליין, אפילו ער טוט נישט גארנישט, נאר אז ער האט ביי זיך אין הארץ א מחשבת גאות, דאס איז שוין אליין א זינד. זאגט דער תרגום, רמות עיני ועבי לבא ושרגא דרשיעי לחטא. זאגט דער פסוק מחשבות חרוץ, די מחשבות פון דעם פלינקער, פון דעם יושר'דיגן מענטש, אך למותר, דאס וועט אים נאר ברענגען א רווח. א מענטש וואס ער איז פלינק, אבער ער טוט נישט זאכן איבערגעאיילט, ער איז נאר זריזות'דיג, אבער במחשבה טראכט ער זיך גוט איבער פאר ער טוט א יעדע זאך, וועט ער נישט האבן קיין שום פארלוסטן, נאר הצלחה און רווח.

זאגט דער פסוק, פועל אוצרות, איינער וואס ער פארשאפט זיך אוצרות, בלשון שקר, מיט א פאלשן צונג, צו ווייל ער זאגט פאלשע עדות, צו ווייל ער טוט פאפן, מאכט פאלשע שטרות וכדומה, די פארמעגן, אפילו עס זאמלט זיך אים אן א גרויסע אוצר, דאס וועט נישט בלייבן ביי אים, הבל, ס'איז א לופטיגע, נארישע פארמעגן, נדף, ס'וועט ווערן פון אים אוועקגעשטויסן,

ווייל די רויב וואס זיי טוען צורויבן פון אנדערע, ציטערן זיי כסדר און זיי האבן מורא, ווען אפשר וועט מען זיי כאפן, זענען זיי כסדר דערשראקן און צעבראכן. כי מאנו לעשות משפט, ווייל זיי ווייגערן, זיי ווילן נישט טון קיין גערעכטיקייט, זיי ווילן נישט אפגעבן די גזילות. זאגט דער תרגום, דחינא דרשיעיא יעלינן ולא צביין דיעבדון דינא. זאגט דער פסוק, הפכפך דרך איש וזר, א מענטש וואס ער איז זר, אפגעפרעמדעט פון די תורה,

וואס איז א הויעכע פלאץ, ס'איז א מקום סכנה, ס'איז א פלאץ וואו ס'איז נישטא קיין דאך איבערן קאפ, מ'איז אויסגעשטעלט צו די ווינטן, מ'איז אויסגעשטעלט צו די רעגן. מאשת מדינים ובית חבר, ווי איידער מ'זאל זיין מיט א קריגערישע פרוי אינאיינעם, אפילו אין א שטוב וואו ס'איז דא אסאך גוטע חברים, איז ענדערש צו זיצן איינזאם אליין אינדרויסן אויפן שפיץ פונעם דאך, ווי איידער צו זיצן אין א שטוב צוזאמען מיט א קריגערישע פרוי וואס זי וועט אים פארשעמען אין פארנט פון זיינע חברים, און די גאנצע גוטע געזעלשאפט וואס ער האט דארט פון די חברים וואס וועט אים נישט העלפן פארדעקן די חסרון פון די קריגערישע פרוי וואס ער האט. רשי זאגט. טוב לשבת על פינת גג, דאס האט שלמה פארגעזאגט אז דער אייבערשטער וועט אפטון זיין שכינה פון די בית המקדש, מאשת מדינים ווייל די אידן האבן זיך אויפגעפירט ווי א קריגערישע פרוי, ובית חבר ווייל זיי האבן אריינגעברענגט א צלם אין די היכל, זיי האבן אריינגעברענגט א חברותא, זיי האבן אריינגעברענגט נאך עפעס א אפגאט אינעם בית המקדש. זאגט די תרגום, טוב למיתב על קרנא דאיגרא, מן אתתא תגרניתא, וביתא טרקא. זאגט די משנה אין מסכת בבא בתרא פרק ג' חזקת הבתים דער פרק גייט ארום רעדן פון חזקה וואס דאס הייסט אז אויב א מענטש דרייט זיך ביי יענעם אינדערהיים צו ביי יענעם אויפן פעלד און מען פרעגט אים וואס זוכסטו דא זאגט ער וואס הייסט איך האב עס אפגעקויפט איך דריי מיך שוין דריי יאר זאגט מען אים ווייז די שטר, זאגט ער כ'האב שוין נישט דעם שטר, די סדר איז אז ביז דריי יאר האלט מען דעם שטר, און נאך דריי יאר דארף מען עס שוין נישט האלטן, אויסער אויב דער מענטש איז מוחה, דער אנדערע מענטש די באלבאס איז מוחה און ער זאגט פארוואס דרייסטו זיך דא, דעמאלטס האלט מען דעם שטר אלס א באווייז אפילו מער ווי דריי יאר, אבער אויב ס'האט דורכגעגאנגען דריי יאר און יענער האט גארנישט מוחה געווען, זאג איך אז דער וואס דרייט זיך יעצט דא, ער האט א חזקה, און אויב ער האט עדים, אז ער דרייט זיך שוין דא דריי יאר, דארף ער שוין נישט האבן קיין שטר דאס אויפצואווייזן, און איך גלייב אים אז ער האט געקויפט דעם פעלד. ווייל ווען דער בעל הבית וואלט ווען מוחה געווען, וואלט דאך די מחאה אנגעקומען צו דעם מחזיק, ווייל חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה, און ווען ער וואלט געהערט א קול מחאה וואלט ער דאך נישט אוועקגעווארפן דעם שטר. אלא מאי, ס'איז שוין אדורך דריי יאר און די שטר האט ער נישט, און יענער האט נישט מוחה געווען, זאג איך, אז דער וואס איז יעצט דא, דער האט די חזקה. זאגט יעצט די משנה, די חזקה פון הייזער, אויב איינער זעצט זיך אין יענעמ'ס הויז, אדער והבורות, ער באנוצט זיך מיט יענעמ'ס גריב, והשיחין, דאס איז א לענגלעכיגע גריב, והמערות, דאס איז א גריב מיט א דאך דעריבער, והשובכות, ער באנוצט זיך מיט יענעמס פייגל נעסטן, והמרחצאות, יענעמס בעדער, ובית הבדין, א פלאץ ווי מען פרעסט אויל, ובית השלחין, דאס איז א פעלד וואס איז נישט גענוג די רעגן וואסער, נאר מען טוט עס כסדר באגיסן מיט אנדערע וואסער, און צוליב דעם געבט עס כסדר ארויס פירות, והעבדים, וואס קנעכט, טוען דאך ארבעטן כסדר, וכל שהוא עושה פירות תדיר, און אזוי איז אויך יעדע זאך וואס געבט שטענדיג ארויס פירות, צו ווייל ס'וואקסט, צו למשל אזוי ווי די עבדים וואס זיי האלטן אין איין ארבעטן פאר א מענטש, איז די זאכן חזקתן שלש שנים מיום ליום, דריי יאר צום טאג, אויב מען האט עדים אז מען האט זיך באנוצט מיט די זאכן דריי יאר נאכאנאנד, דארף מען שוין נישט האבן דעם שטר און אז מען טענה'ט אז מען האט דאס אפגעקויפט פון יענעם, זאג איך אז דאס בלייבט טאקע ביי דעם מענטש. אבער שדה הבעל, א פעלד וואס איז יא גענוג די רעגן וואסער, מען גיסט עס נישט אן מיט נאך וואסער, און פאר דעם וואקסט עס טאקע נישט א גאנץ יאר, חזקתה שלש שנים ואינה צריכה מיום ליום, דארט איז די חזקה דריי יאר, אבער נישט דריי יאר צום טאג, נאר ווייניגער אויכעט, ס'ווענדט זיך ווען ס'וואקסט ארויס די תבואה, ווי לאנג הייסט די חזקה, ברענגט די משנה א מחלוקה, רבי ישמעאל אומר, שלושה חדשים בראשונה, די ערשטע יאר אויב ער האט עדים אז ער איז דארטן געווען און גענוצט די תבואה במשך די לעצטע דריי חדשים פונעם יאר, ושלושה באחרונה די ערשטע דריי חדשים פונעם דריטן יאר, ושנים עשר חודש באמצע, און צוועלף חדשים אינדערמיט, הרי שמונה עשר חודש, אלעס אינאיינעם, אויב ער האט עדים אז ער איז דא געווען און גענוצט פון דעם פעלד זאכן במשך אכצן חדשים, הייסט דאס דריי יאר פון חזקה. רבי עקיבא אומר, חודש בראשונה, וחודש באחרונה, שנים עשר חודש באמצע הרי ארבעה עשר חודש, רבי עקיבא האלט ס'איז דא אזעלכע זאכן וואס וואקסן אין דרייסיג טעג, למשל שחת און ירקות, איז אויב האט ער א חזקה, ער האט עדים, אז ער האט זיך באנוצט מיט דעם פעלד פערצן חדשים, הייסט עס שוין דריי יאר פון חזקה, רבי ישמעאל האט אבער גערעדט נאר פון גערשטן און לינזן, און שבולת שועל וואס די זאכן וואקסן ארויס אין דריי חדשים, ממילא האט ער פארלאנגט אז די דריי יאר זאל באשטיין פון אכצן חדשים. אמר רבי ישמעאל, במה דברים אמורים ווען איז דאס געזאגט געווארן אז מען דארף האבן אכצן חדשים פאר א שדה בית הבעל בשדה לבן אויב דאס איז א תבואה פעלד, אבל בשדה אילן אויב דאס איז א פעלד פון ביימער, קען אמאל זיין אז אפילו אין איין יאר זאל מען שוין מאכן א חזקה. ווייל ס'וואקסט ארויס פארשידענע מיני זאכן פון די ביימער, און יעדע איינס האט א אנדערע צייט אין די יאר וואס מ'נעמט עס אראפ, איז כנס את תבואתו, טאמער ער האט עדים אז ער האט אראפגענומען די טרויבן, וואס תבואה טרעפט מען אז טרויבן ווערן אנגערופן ווי ס'שטייט תבואת הכרם, מסק את זיתיו, ס'איז אויך דא עדים אז ער האט אראפגעלעזט די איילבירטן, און כנס את קיצו ער האט צאמגענומען די געטריקענטע פייגן, הרי אלו שלש שנים ווערט דאס שוין גערעכנט פאר דריי יאר אפילו ס'איז געוועזן נאר באמת איין יאר וויבאלד דאס נעמט מען אראפ אין דריי אנדערע צייטן פונעם יאר ווערט עס שוין גערעכנט פאר א חזקה אז די גאנצע פעלד איז זיינס. משנה בית. שלש ארצות לחזקה, יהודה ועבר הירדן והגליל. ארץ ישראל אליין איז איינגעטיילט אין דריי חזקים, אין דריי חלקים, לגבי חזקה. אויב איינער האט געמאכט חזקה אין איינע פון די דריי געגנטער, און די בעל הבית פון דעם קרקע האט זיך דעמאלטס געפונען אין א צווייטע געגנט, הייסט דאס נישט קיין חזקה, ווייל מען פלעגט נישט גיין פון יהודה צו עבר הירדן אדער פון עבר הירדן צו גליל, ס'איז נישט געווען קיין שיירות וואס האבן זיך געדרייעט פון איינס צום צווייטן, אפילו ס'איז נישט געווען קיין צייט פון מלחמה ווערט עס גערעכנט כאילו ס'איז געווען א שעת חירום, און אפילו ווען דער בעל הבית פון די קרקע וואלט ווען מוחה געווען וואלט עס קיינמאל נישט אנגעקומען צו דעם מחזיק, וואלט דער מחזיק געדארפט היטן דעם שטר אפילו מער ווי דריי יאר, ווייל ער ווייסט דאך אז דער בעל הבית האט גארנישט פון מוחה זיין ער קען נישט מוחה זיין דארט ווי ווייט ער איז. אז ער האט נישט געהאלטן דעם שטר האט ער אליין דערלייגט און ס'איז נישט קיין חזקה דאס זאגט די משנה דא היה ביהודה והחזיק בגליל טאמער דער בעל הבית פון די קרקע איז געוועזן אין די חלק פון יהודה און איינער האט מחזיק געווען אין זיין פעלד אין גליל אדער בגליל איז דער בעל הבית געווען והחזיק ביהודה און איינער האט געמאכט א חזקה אין זיין פעלד אין יהודה אינה חזקה עד שיהי' עמו במדינה דאס איז נישט קיין חזקה נאר טאמער די בעל הבית פון די פעלד איז אויכעט אין די זעלבע מדינה, ער איז אויכעט אין יהודה אדער אין גליל, דעמאלטס, וויבאלד יענער האט נישט מוחה געווען און ס'האט דורך דריי יאר, הייסט עס א חזקה. אמר רבי יהודה, רבי יהודה זאגט אז די טעם פון חזקה פון דריי יאר איז עפעס אנדערש, נישט וועגן מ'היט נישט די שטרות מער ווי דריי יאר, נאר ווייל א מענטש לאזט נישט א פרעמדן מענטש עסן די פירות פון זיין פעלד אפילו א קורצע צייט אן דעם וואס ער זאל מוחה זיין. איי, פארוואס האב איך געזאגט אז די צייט דערפון איז דריי יאר? דריי יאר האט מען געגעבן פאר א מענטש וואס איז אוועקגעפארן א יאר אוועק פון שטוב. לא אמרו שלש שנים מ'האט נישט געגעבן די צייט אפשניט פון דריי יאר, אלא כדי שיהי' באספמיא, טאמער די בעל הבית איז געווען אין אספמיא, דאס איז שפאניע, דאס איז א יאר אוועק צו גיין פון ארץ ישראל, ויחזיק שנה, און דער מענטש וואס ער איז דא אין ארץ ישראל האט זיך באזעצט א יאר צייט אין יענעמס פעלד. וילכו ויודיעוהו שנה, ס'דויערט א יאר פאר מענטשן פון ארץ ישראל אנצוקומען קיין אספמיה אז זיי זאלן אויסזאגן און פארציילן אז איינער האט זיך אריינגעזעצט אין זיין קרקע. ויבוא לשנה אחרת, נאכדעם האט מען געגעבן נאך א יאר אז יענער זאל צוריקקומען פון אספמיה קיין ארץ ישראל און מוחה זיין. דאס איז די טעם פארוואס מען האט געגעבן דריי יאר, אבער ס'מיינט נישט אז אויב איינער געפינט זיך יעצט אין יהודה און איינער איז מחזיק אין זיין פעלד אין עבר הירדן זאל עס נישט הייסן קיין חזקה, ניין, אויב ס'גייט אדורך אזוי לאנג ווי מען האט געקענט הערן פון דעם און מוחה זיין און צוריק קומען מוחה זיין און מען האט עס נישט געטון הייסט עס יא א חזקה, און אויב למשל ביידע געפינען זיך אין יהודה אדער ביידע געפינען זיך אינעם זעלבן שטאט, הייסט עס גלייך א חזקה וויבאלד יענער האט נישט מוחה געווען איז א סימן אז ער האט אים עס טאקע פארקויפט דאס וואס עס שטייט דא ויבא לשנה אחרת זאגט דער נמוקי יוסף ס'מיינט נישט אז דער בעל הבית מוז צוריק קומען און מוחה זיין בפניו פון דעם מחזיק ס'איז נאר א עצה טובה קא משמע לן ווי עס שטייט אין די גמרא אז ענדערש זאל ער שנעל צוריק קומען און מאכן א דין תורה און אוועק כאפן דעם פעלד פון יענעם פאר יענער וועט אויפעסן די פירות און ס'וועט זיין זייער שווער ארויס צו באקומען צוריק די אפגעגעסענע פירות. משנה ג' כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה יעדע חזקה וואס א מענטש זאגט אז ער איז געוועזן אין דעם פעלד דריי יאר און פאר דעם דארף עס זיין זיינס אויב ס'איז נישט דא מיט דעם קיין טענה צום ביישפיל אז ער האט עס אפגעקויפט הייסט עס נישט קיין חזקה כיצד די משנה איז מסביר אמר לו, טאמער דער בעל הבית פון די פעלד פרעגט אים, מה אתה עושה בתוך שלי, וואס זוכסטו אין מיין פעלד? והוא אמר לו, און ער זאגט אים עפעס א נארישע אויסרייד, שלא אמר לי אדם דבר מעולם, כ'ווייס נישט, קיינער האט מיר גארנישט געזאגט אז ס'איז דיינס, פארדעם בין איך דא, אינה חזקה, דאס הייסט נאכנישט קיין חזקה. אויב ער האט אים געזאגט, שמכרת לי, דו האסט מיר עס פארקויפט, שנתת לי במתנה, דו האסט מיר עס געגעבן במתנה, אדער אביך מכרה לי, דיין טאטע האט מיר עס פארקויפט, אביך נתנה לי במתנה, דיין טאטע האט מיר עס געגעבן במתנה, דאס הייסט א גוטע טענה, און הרי זו חזקה מיט אזא מין טענה הייסט די חזקה א גוטע חזקה. זאגט די משנה, והבא משום ירושה, טאמער איינער איז מחזיק אין א פעלד דריי יאר און ער זאגט אז ער האט עס באקומען פון זיין טאטן, ער האט עדים אז די פעלד איז געוועזן אפילו נאר אויף איין טאג אין זיין טאטנס רשות, אינו צריך טענה. ער דארף נישט קומען זאגן אויפווייזן פון ווי זיין טאטע האט עס. א זוהן ווייסט נישט פונקטליך ווי זיין טאטע האט זיינע פארמעגנס. ער, אויף אים איז גענוג אז ער ברענגט א עדות אז די טאטע האט זיך באנוצט מיט דעם פעלד איין טאג, און נאכדעם האט ער עס אנגעהאלטן דריי יאר און דאס איז שוין גענוג א חזקה. זאגט די משנה. האומנין, ארבייטערס, מענטשן פאר וועם איך געב צו פאררעכטן זאכן, און מען רעדט דא פון מטלטלין, זיי האבן נישט קיין חזקה אין די מטלטלין צו זאגן וויבאלד ס'ליגט ביי מיר אינדערהיים איז א סימן אז ס'איז מיינס, ווייל די בעל הבית זאגט איך האב דיר עס געגעבן צו פאררעכטן, אבער ס'איז נישט דיינס. און דער רשב"ם שמועסט אויס אז דא רעדט מען נישט פון חזקה פון דריי יאר, ווייל ביי מטלטלין איז אפילו א קורצע צייט, אויב א מענטש האט ביי זיך יענעמ'ס א זאך, און ס'איז נישט א זאך וואס די סדר אוועקצובארגן אדער צו פארדינגען, קען ער תיכף זאגען איך האב עס געקויפט, און וויבאלד יענער איז נישט מוחה גלייך, איז ער, איז ער, בלייבט עס ביי אים. אבער אומנין, ארבייטערס קענען נישט זאגען די טענה פון חזקה, ווייל מ'זאגט אים איך האב דיר עס געגעבן זאלסט עס פאררעכטן פארדעם האב איך נישט מוחה געווען. והשותפין, די זעלבע זאך טאמער צוויי מענטשן האבן א פעלד בשותפות, אפילו אויב איינער פון די שותפים זאל במשך דריי יאר אויפעסן אלע פירות פון די גאנצע פעלד, הייסט עס נאכנישט קיין חזקה, ווייל אזוי איז די סדר פון שותפים, מען קען אמאל מאכן אז איינער זאל אויפעסן אלע פירות במשך דריי יאר, און די אנדערע דריי יאר וועט די אנדערע שותף אויפעסן די פירות, ס'מיינט נאכנישט וועגן דעם אז די גאנצע פעלד איז זיינס. והאריסין, ארבייטער וואס נעמען ארויס א פעלד ביי איינעם און מען צעטיילט זיך למחצה לשליש ולרביע, טאמער דער אריס איז אזא מין אריס וואס ער איז זייער היימיש דא אין דעם פעלד, ווי די ברטנורא זאגט, ער האט זיך שוין געדרייט דא ביים טאטן, ער שפירט זיך גאר היימיש אין דעם פעלד, אין אזא מין פאל איז נישט קיין חזקה אויב דריי יאר האט ער אויפגעגעסן אלע פירות פון די פעלד, ווייל מען פלעגט אזוי מאכן אז פינף יאר למשל זאל דער אריס עסן אלע פירות און די אנדערע פינף יאר וועט ער עס געבן פאר די בעלי בתים, דאס איז נאכנישט קיין ראיה אז מען האט אים פארקויפט דעם גאנצן פעלד. און די זעלבע זאך והאפוטרופין, אז א מענטש נעמט אויף א אפוטרופוס ביי זיך אז ער זאל אלעס אנווירטשאפטן אין שטוב אדער אין פעלד, איז נישט קיין ראיה פון דעם וואס דער אפוטרופוס נעמט עס פאר זיך דריי יאר אז ס'איז טאקע זיינס, מען לאט אים, און די אנדערע דריי יאר וועט ער עס געבן פאר די קינדער דארט אויף וועם ער איז אפוטרופוס. איז די אלע זאכן אין להם חזקה האבן נאכנישט קיין חזקה. זאגט די משנה, אין לאיש חזקה בנכסי אשתו, א מאן האט נישט קיין חזקה אויף די נכסים פון זיין פרוי, ווייל א פרוי לאזט איר מאן זיך באנוצן מיט אירע נכסים אפילו שלא על פי דין, למשל, אפילו ער האט איר פארשריבן דין ודברים אין לי בנכסיך ולא בפירותיהן, כ'האב גארנישט איינגעלייגט מיט דיינע פארמעגנס און נישט מיט דיינע פירות. און נאכדעם ברענגט ער עדות אז דריי יאר האט ער יא געגעסן די פירות פון איר פעלד, הייסט עס נישט קיין חזקה, ווייל א פרוי איז מוותר פאר איר מאן, זי לאזט אים עסן אפילו זאכן וואס קומט זיך אים נישט, די זעלבע זאך פארקערט, ולא לאישה חזקה בנכסי בעלה, א פרוי האט נישט קיין חזקה אין די נכסים פון איר מאן, אפילו ער האט איר אוועקגעגעבן איין קרקע פאר איר שפייז און זי האט דריי יאר געגעסן פירות פון א צווייטע קרקע, מיינט עס נאכנישט אז יענע קרקע איז איר'ס, ווייל דער מאן איז מוותר און ער לאזט איר עסן און ער איז נישט מוחה. זאגט די משנה די זעלבע זאך ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב, מענטשן וואס זענען נישט מקפיד אויף די אנדערע מענטשן האבן א דין ווי א אפוטרופוס, און אפילו זיי האבן דריי יאר אויפגעגעסן יענעמ'ס גאנצע פירות און זיך באנוצט מיט זיינע פעלדער, איז עס נאכנישט קיין ראיה אז מען האט עס פארקויפט אדער געגעבן אין מתנה. זאגט די משנה במה דברים אמורים ווען איז געזאגט געווארן אז ביי די אלע מענטשן איז נישט דא קיין חזקה אדער אז חזקה דארף בכלל זיין דריי יאר אין א צי במחזיק במחזיק מיינט א חזקה וואס איז דא אויף דעם א ערעור אז דער אנדערער טענה'ט אז עס איז געגזלט דער בעל הבית פון די פעלד טענה'ט דו ביסט דא בגזילה, און דער מחזיק טענה'ט ניין דו האסט מיר עס פארקויפט, אין אזא מין פאל קענען די מענטשן נישט זיין קיין מחזיקים, זיי האבן נישט קיין חזקה און א חזקה פון א צווייטן מענטש איז דריי יאר. אבל בנותן מתנה, טאמער ס'איז דא עדים אז איין מענטש געבט פאר א צווייטן מענטש א מתנה, אדער די זעלבע זאך אז ער פארקויפט אים עפעס, אדער והאחין שחלקו, צוויי ברידער וואס צעטיילן זיך. והמחזיק בנכסי הגר, ס'איז געשטארבען א גר, און די הלכה איז אז דער וואס ס'פעדערט זיך און ער מאכט א חזקה אין זיינע נכסים דער איז עס קונה. דארט איז דא גאר א צווייטע סארט חזקה. נעל, אויב מ'זאל פארשליסן דעם טיר, וגדר, אדער מאכן א שטיקל מויער, ופרץ כל שהוא, אדער אויפברעכן א כל שהוא פון די מויער, הרי זה חזקה דאס הייסט א חזקה און מ'איז עס גלייך קונה. למשל אויב ראובן זאגט פאר שמעון, איך געב דיר דעם פעלד במתנה, און שמעון גייט און ער ברעכט אויף דעם מויער, האט ער געמאכט א חזקה און עס גלייך קונה געווען, ס'מוז נישט אדורך גיין קיין דריי יאר, און אפילו א טאטע פאר א זון וכדומה וועט אויך העלפן אזא מין חזקה. משנה ד' היו שניים מעידין אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין, ס'איז געקומען צוויי עדות און עדות געזאגט אז פלוני האט געהאט א חזקה דריי יאר אין א צי איז ער געוועזן אויף יענעמס פעלד און מ'האט נישט מוחה געווען און ס'שטעלט זיך ארויס אז זיי זענען געווען פאלשע עדות מ'קומט און מ'זאגט עמנו הייתם ס'הייבט זיך נישט אן משלמין לו את הכל זיי האבן דאך געוואלט ארויסנעמען דעם פעלד פונעם בעל הבית דארפן זיי פאר דעם בעל הבית באצאלן אזויפיל וויפיל די פעלד איז ווערט אויב ס'איז געוועזן דריי כיתי עדות אויף יעדע יאר א באזונדערע כת, שניים בראשונה און שניים בשניה און שניים בשלישית, און מ'איז זיי אלע דריי מזים, משלשין ביניהם, דארף מען זיי זיך צוטיילן צווישן זיך, יעדער באצאלט א דריטל פון די ווערד פונעם פעלד, ווייל אינאיינעם האבן זיי געוואלט ארויסכאפן די גאנצע פעלד. און דא קען מען נישט זאגן, זאגט תוספות, אז די צוויי עדים זענען געקומען אויף די ערשטע יאר צו אויף די צווייטע יאר זאלן טענה'ן, פון וואו האב איך געדארפט וויסן אז מ'האט מיך גערופן דא צום בית דין כדי ארויסצושלעפן דעם פעלד פון דעם בעל הבית? איך האב געמיינט אז איך קום דא עדות זאגן אז דער מענטש האט געגעסן פירות פון די פעלד א יאר און מ'וועט אים אפשר מחייב זיין צו באצאלן די פירות וואס ער האט געגעסן. זאגט מען אים ניין, ווער האט דיך געברענגט צום בית דין? דער מחזיק האט דיך געברענגט. ער האט דאך געברענגט די אלע דריי כיתי עדים ווייל ער האט געוואלט ארויסברענגען אז די פעלד באלאנגט זיינס. ממילא האסטו דאך געוואוסט וואס מען וויל דא טון, און דו ביסט געוועזן א חלק פון די עדים זוממין און דו דארפסט באצאלן א דריטל. זאגט די משנה שלושה אחים, טאמער אויף די דריי יאר האבן דריי ברידער עדות געזאגט, יעדער ברידער אויף איין יאר, ואחד מצטרף עמהם און ס'איז געוועזן א פרעמדער מענטש פון די גאס, וואס ער האט זיך צוזאמגעשטעלט מיט די דריי ברידער, אויף די ערשטע יאר איז געווען איין ברידער מיט דעם פרעמדן, די צווייטע יאר איז געווען די צווייטע ברידער מיט דעם פרעמדן, און אזוי ווייטער די דריטע יאר די דריטע ברידער מיט דעם איין פרעמדן. הרי אלו שלש עדיות, ס'הייסט ווי דריי באזונדערע עדות'ן, און מען נעמט אן די עדות'שאפט, ס'ווערט א חזקה, ווייל יעדער איינער זאגט דאך עדות נאר אויף זיין יאר. והן עדות אחת להזמה, ווען ס'קומט אבער לגבי מזים זיין, ווערט עס גערעכנט ווי איין עדות, און ס'הייסט נישט קיין עדים זוממין, ווילאנג מ'איז נישט מזים אלע. און ווען מ'איז זיי מזים, דארפן זיי אויך זיך איינטיילן אזוי, זאגט דער רמב"ם, דער איינער דער פרעמדער וואס ער האט עדות געזאגט אויף אלע דריי יאר, ער דארף באצאלן א האלב פון די פרייז פון די פעלד, און די דריי ברידער דארפן זיך איינטיילן מיט די אנדערע האלב, יעדער איינער באצאלט א דריטל פון די האלב. משנה ה. אלו דברים שיש להם חזקה. די זאכן וואס די משנה גייט באלד אויסרעכענען, זענען קביעות'דיגע זאכן, וואס אויב א מענטש האט טאקע עדים אז ער האט זיך דריי יאר באנוצט מיט די זאכן אין יענעמ'ס שטח, הייסט עס א חזקה, און איך זאג אז ער קען עס ווייטער טון דארטן, ס'מוז זיין אז יענער האט אים געגעבן די רעכטן במתנה, אדער אז ער האט אים באצאלט געלט אז ער זאל קענען טון דארט די זאכן, ווייל ס'איז קביעות'דיגע השתמשות. ואלו דברים שאין להם חזקה, און די זאכן וואס די משנה גייט תיכף אויסרעכענען זענען נישט קיין קביעות'דיגע זאכן, און דאס הייסט נישט קיין חזקה, ס'קען זיין אז יענער האט אים נישט געלאזט דאס טון, ער האט נאר נישט מוחה געווען ווייל ער איז נישט אזוי מקפיד ווילאנג יענער טוט נישט קיין קביעות'דיגע השתמשות אין זיין פעלד. הייבט אן די משנה מיט די זאכן וואס מאכן נישט קיין חזקה, היה מעמיד בהמה בחצר, רעדט מען דא פון א חצר וואס זיי האבן בשותפות, און איינער פון די שותפים האט דא אריינגעברענגט בהמות, און זיי געלאזט ארום גיין אינעם גאנצן פעלד, וואס באמת א חצר איז נישט קיין פלאץ פאר בהמות זיך צו דרייען, אבער דער שותף האט נישט מוחה געווען, און דאס אז ער האט נישט מוחה געווען מיינט נאך נישט אז ער לאזט אים עס טון, און אויב פון יעצט און ווייטער וויל ער מער נישט לאזן, הייסט עס נישט קיין חזקה. די זעלבע זאך טאמער יענער האט אויפגעשטעלט אין דעם חצר השותפין, א תנור, וכיריים, וריחיים, א מילעכל, ומגדל תרנגולין, און ער האט געהאדעוועט דארטן הינער, ונותן זבלו בחצר, ער לייגט אריין זיין מיסט אין דעם חצר, די אלע זאכן איז נישט קיין קביעות'דיגע השתמשות, און ס'איז נאך נישט קיין ראיה ווייל דער בעל הבית, ווייל דער אנדערער שותף האט נישט מוחה געווען אז ער לאזט אים עס טון אויף אייביג. אינה חזקה. אבל אבער, אויב ער האט יא געטון א קביעות'דיגע זאך, עשה מחיצה לבהמתו גבוה עשרה טפחים, איינער פון די שותפים שטעלט אויף א מחיצה פאר זיינע בהמות אינמיטן דעם חצר, א מחיצה וואס איז הויעך צען טפחים, דאס איז דאך א שטארקע קביעות, און אז ער איז נישט מוחה, איז דאס א ראיה אז ער האט אפגעקויפט די רעכטן, און ער מעג ווייטער האלטן זיינע בהמות דארט אין דעם שטח. וכן לתנור וכן לכיריים וכן לריחיים, אויב ער שטעלט אויף א מחיצה פאר איינע פון די זאכן, איז דאס א שטארקע קביעות. הכניס תרנגולין תוך הבית, טאמער ער פירט אריין הינער ביי יענעם אין שטוב, און דארטן וואלט ער זיכער מקפיד געווען טאמער ער לאט אים ווען נישט, און אז ער האט נישט מוחה געווען איז א סימן אז ער האט אפגעקויפט פון אים די רעכטן דערצו. אדער ועשה מקום לזבלו עמוק שלושה או גבוה שלושה, ער האט אריינגעלייגט די זבל ביי יענעם אין פעלד, אבער ער האט געמאכט אזא גריב פון דריי טפחים אראפ, אדער ער האט געמאכט א העכערע שטח פון דריי טפחים ארויף, הרי זו חזקה, די אלע זאכן הייסן יא א חזקה. משנה ו. די סדר פלעגט זיין ביי די דעכער האט מען אויפגעשטעלט א גרויסע צינור א מזחילה רופט עס די משנה באלד אן וואס אלע וואסער פונעם דאך איז אריינגערינען אין דעם פייפ און פון דעם מזחילה איז עס אראפגערינען דורך א פייפ וואס איז געלעגן אויף איינע פון די זייטן און דאס האט געהייסן א מרזב מרזב מר מיינט טראפנס וואסער זב ס'רינט אראפ דורך דעם איז די וואסער אראפגערינען אינעם חצר יעצט טאמער איינער האט א הויז לעבן דעם חבר'ס פעלד און זיין מרזב רינט אריין די רעגן וואסער פון זיין דאך אין יענעמס חצר אריין, זאגט די משנה המרזב אין לו חזקה, ס'האט נישט קיין חזקה אויף וועלכע זייט פון דעם מזחילה ס'זאל אראפ רינען די וואסער, און אויב דער שכן דער בעל החצר וויל אז ער זאל עס לייגן יעצט אויף די אנדערע זייט אנשטאטס אויף צפון זאל ער עס לייגן אויף דרום ווייל ער וויל זיך פונקט באנוצן יעצט אויף דעם צפון זייט וויל ער עפעס האלטן דארטן זאג איך אז דער בעל הבית פון די מרזב מוז עס אריבעררוקן אויף די אנדערע זייט, ווייל פאר אים דארף נישט אנגיין וועלכע זייט ס'איז, ס'איז סיי ווי נישט קיין קביעות'דיגע זאך, מ'האט געקענט נעמען די מרזב און לייגן ביי דעם עק אדער ביי דעם עק. ויש למקומו חזקה, אויב ער וויל אבער ער זאל אינגאנצן אוועקנעמען די מרזב ארויס פון זיין פעלד, די פלאץ פון די מרזב, די פלאץ ווי די וואסער רינט אראפ, אז ס'זאל אריינרינען אינעם שכן'ס חצר דאס הייסט יא א חזקה, און וויבאלד ס'האלט שוין אן דארטן אפאר יאר וואס ער לאזט אראפרינען די וואסער אין זיין חצר, איז א סימן אז ער האט אים געגעבן די רשות דערצו, צו יענער האט אפגעקויפט די רעכטן דערצו, און מ'קען אים נישט הייסן אינגאנצן אוועקנעמען די מרזב פון דא. המזחילה יש לה חזקה, די מזחילה דאס איז דער גרויסער צינור, וואס עס ליגט ביים דאך ווי אלע וואסער קומט זיך צאם, דאס האט א חזקה אויך אויף ביי וועלכן זייט ס'זאל ליגן אויף וועלכן פלאץ, און מען קען אים נישט הייסן ער זאל עס טוישן און לייגן אויף א צווייטע זייט, ווייל דאס איז א קביעות'דיגע זאך, און אויף א קביעות'דיגע זאך אז מען איז נישט מוחה האט דאס א חזקה. זאגט די משנה סולם המצרי, א קליינע לייטער, וואס די גמרא זאגט ווילאנג ס'האט נישט קיין פיר טרעפ הייסט עס א קליינע לייטער, אין לו חזקה, אז א מענטש לייגט אריין ביי יענעם אין חצר אזא קליינע לייטער כדי דורכדעם ארויפצוגיין צו זיין דאך, מיינט נאך נישט אז ער מעג עס דארט אייביג האלטן ווייל יענער האט נישט מוחה געווען, ס'האט פשוט נישט געשטערט פאר יענעם ביז יעצט, ווייל ס'איז נישט קיין קביעות'דיגע זאך, ס'איז א קליינע זאך, אבער פון יעצט און ווייטער אז ס'שטערט אים קען ער אים הייסן עס אוועקנעמען. ולצורי, אויב ס'איז אבער א גרעסערע לייטער, ס'האט פיר שטיגן אדער מער, יש לו חזקה, אויב ס'ליגט ביי יענעם אין חצר, און יענער האט אים געלאזט זיך באנוצן מיט דעם ארויפצוגיין אויף זיין דאך, הייסט עס א חזקה און ער קען אים עס מער קיינמאל נישט הייסן אוועקנעמען פון דארט. חלון המצרית, אז איינער האט א שמאלע קליינע פענסטער, וואס די משנה זאגט ווייטער אז דאס מיינט אז די קאפ פון א מענטש קען זיך נישט אריינשטעקן דארט, און ס'איז אפן צו יענעמ'ס חצר, אין לה חזקה, דאס הייסט נישט קיין חזקה, און טאמער דער בעל הבית פונעם חצר וויל פארבויען דעם פענסטער, ער וויל בויען א וואנט קעגן דעם, קען ער דאס טון, ולצורית, אויב ס'איז א גרעסערע פענסטער וואס די קאפ קען יא אריינגיין דארטן, יש לה חזקה, טאמער ס'איז געווען דארט אפן דריי יאר און ער האט נישט מוחה געווען, איז א סימן אז ער האט אים מוותר געווען, צו ער האט אפגעקויפט פון אים די רעכטן און ער לאט אים יא, און ער קען אים נישט פארמאכן דעם פענסטער. ברטנורא שמועסט אויס אז ס'איז דא נאך צוויי אופנים וואס ער מוז אים דארט לאזן האבן דעם פענסטער, איינס אויב די פענסטער איז געוועזן געמאכט פאר ליכטיגקייט דעמאלט אפילו עס איז זייער א קליינע פענסטער אבער עס איז א קביעות'דיגע השתמשות דער מענטש האט דאך נישט אויף דעם זייט פונעם הויז קיין שום פלאץ ווי ס'קומט אריין לעכטיגקייט נאר פון די פענסטער ממילא איז עס א קביעות'דיגע השתמשות און אז ער האט נישט מוחה געווען תיכף פון אנהייב איז א סימן אז ער לאט אים עס דארט האבן און ער קען נישט יעצט מוחה זיין אדער אויב ס'איז א פענסטער וואס איז נידריגער פון פיר איילן. אויב ס'איז נידריגער פון פיר איילן איז אויכעט א זאך וואס ארט אים וואס ער וואלט ווען גלייך מוחה געווען, און אז ער האט נישט מוחה געווען און יענער האט זיך געמאכט א חזקה אויף דעם, קען מען עס שוין מער נישט פארמאכן. זאגט די משנה איזוהי חלון המצרית, וואס הייסט א קליינע שמאלע פענסטער וואס האט נישט קיין חזקה, כל שאין ראשו של אדם יכול להכנס לתוכה, אויב א קאפ פון א מענטש קען נישט אהין אריינגיין הייסט עס א קליינע פענסטער. רבי יהודה אומר, אפילו אויב ס'איז א קליינע פענסטער, אם יש לה מלבן, אויב ס'האט א פרעים ארום, ס'שטעקט זיך ארויס פון דעם פענסטער זאכן, איז עס מער א קביעות'דיגע זאך, איז אף על פי שאין ראשו של אדם יכול להכנס לתוכה, הרי זו חזקה, ווייל ווען מ'זעט אז דער שכן מאכט זיך אזא מין קביעות'דיגע פענסטערל, וואלט מען געדארפט גלייך מוחה זיין, און אז ער האט נישט מוחה געווען און דער אנדערער האט שוין א חזקה אויף דעם, קען ער זיך האלטן מיט דעם און מ'קען דאס נישט פארבויען. זאגט די משנה הזיז, הזיז איז א באלקען צו א האלץ צו א אייזן צו א שטיין וואס שטעקט זיך ארויס פון א געביידע אזוי ווי ביים דאך, און מען קען זיך דארט באנוצן מיט פארשידענע השתמשות'ן מען הענגט דארט אויף זאכן, איז עד טפח אויב ס'שטארט ארויס א טפח אדער מער יש לו חזקה, אויב א מענטש האט געלאזט ארויסבויען אזא זיז פון זיין דאך אריין העכער דעם חבר'ס חצר און יענער האט נישט מוחה געווען ס'איז אדורך דריי יאר הייסט עס א חזקה, ויכול למחות מיינט אז דער שכן ווען ער זעט אז יענער וויל בויען אזא מין זיז, קען ער מוחה זיין, ער קען אים זאגען, איך וויל נישט דו זאלסט ארויף בויען אזא מין זיז פון א טפח, ווייל ווען דו וועסט זיך באנוצן דארט, וועסטו מער אריין קוקען אין מיין חצר, ס'איז היזק ראיה. איז יש לו חזקה מיינט אז טאמער יענער האט עס געהאט שוין ארויס געבויט און ס'איז שוין אדורך א שטיק צייט און מ'האט נישט מוחה געווען קען מען עס נישט יעצט קומען פארבויען אוועק נעמען. אבער ויכול למחות מיינט טאמער דער שכן וויל עס יעצט בויען, קען דער אנדערער שכן מוחה זיין דערויף. פחות מטפח, טאמער עס איז ווייניגער ווי א טפח, שטארט עס ארויס פונעם הויז, אין לו חזקה, אפילו עס ליגט שוין דארט אפאר יאר, מיינט נאכנישט אז עס איז א חזקה, פשוט יענער האט נישט געשפירט פאר וויכטיג מוחה צו זיין, אבער אז ער וויל קען ער עס יעצט פארבויען. ואין יכול למחות, אויב יענער וויל מאכן אזא מין פחות מטפח'דיגע זיז, קען דער שכן נישט מוחה זיין, ווייל ס'דארף אים נישט צו שטערן. משנה ז', לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין, אויב א מענטש האט א הויף בשותפות מיט אנדערע מענטשן, זאל ער נישט גיין יעצט עפענען א פענסטער אריין אין יענעם הויף, ווייל ס'קען שאטן, היזק ראיה, מענטשן טוען פארשידענע זאכן אינעם חצר און זיי ווילן נישט אז יעדער איינער זאל פון דערהיים קענען מיטהאלטן וואס זיי טוען. לקח בית בחצר אחרת, אויב א מענטש האט געהאט געקויפט א הויז אין א צווייטע הויף נעבן א פעלד וואס ער האט בשותפות, לא יפתחנה לחצר השותפין, זאל ער נישט מאכן א טיר פון זיין געביידע אין דעם אנדערן חצר צו דעם זייטיגן חצר וואס ער האט בשותפות מיט אנדערע מענטשן, ווייל ער מאכט אז די מענטשן פון דעם נייעם הויז וואו ער וואוינט זאלן אריינגיין אין דעם אלטן חצר וואס ער האט בשותפות, און ס'שטערט פאר די מענטשן פון דעם ערשטן חצר אז ס'דרייען זיך דא אנדערע איינוואוינער. זאגט די משנה בנה עליה על גבי ביתו אויב א מענטש האט ארויפגעבויט א צווייטע שטאק אויף זיין הויז און ער פארדינגט עס פאר אנדערע מענטשן לא יפתחנה לחצר השותפין טאר ער נישט מאכן קיין טרעפ קיין שטיגן אז די מענטשן פון די אויבערשטע שטאק זאלן קענען אריינקומען אין די חצר וואס ער האט דא בשותפות ווייל די מענטשן וואס וואוינען אין דעם חצר זענען נישט מסכים צו דעם אלא אם רצה אויב ער וויל איז דא צוויי עצות וואס ער קען טון בונה את החדר לפנים מביתו, דאס הייסט נישט ער בויט ארויף א אויבערשטע שטאק, נאר ער צוטיילט זיין הויז אין צוויי, און ער ברענגט אריין זיינע איינוואוינער אינעם צווייטן האלב פון זיין הויז, א מענטש אין זיין שטוב מעג ער טון וואס ער וויל, ער מעג אריינברענגען דארט וויפיל איינוואוינער ער וויל, און די אנדערע מענטשן פונעם חצר קענען זיך נישט אפרעדן, ס'דרייען זיך דא צופיל מענטשן, א מענטש מעג האבן וויפיל געסט ביי זיך אין שטוב ער וויל, אדער ובונה עליה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו, דאס הייסט אז ער בויט נישט צו א שטאק פון אויבן, נאר ער צוטיילט דעם הויעך, דעם הייעך פון זיין שטאק צוטיילט ער אין צווייען, ער מאכט אזוי ווי א גאלערי, און דארט אויף די אויבערשטע שטאק, דארט פלאצירט ער זיינע איינוואוינער, ופותחה לתוך ביתו, און זיי גייען ארויס אין דעם חצר דורך זיין הויז, דאס מעג ער טון, אבער אויב ער וויל צובויען א שטאק, צובויען א שטוב אין די זייט, דעמאלס דארף ער שוין האבן רשות פון די אנדערע מענטשן פונעם חצר. זאגט די משנה, לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון, אפילו דארט וואו ער האט יא רשות פון אלע מענטשן פון דעם חצר, זאל מען נישט עפענען א טיר אקעגן א אלטע טיר וואס איינער וואוינט אקעגן איבער אדער א פענסטער קעגן א פענסטער, צוליב צניעות. ווי ס'שטייט ביי בלעם, וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ער האט געזען אז די טירן זענען נישט געוועזן מכוון אויסגערעכנט איינס אקעגן די אנדערע, ס'איז נאר געווען זייטיג אפגערוקט איינס פון די אנדערע, און דאס דארף מען טון ווען מען בויט זיך א טיר אדער א פענסטער, מען זאל עס נישט אויפמאכן קעגן יענעמ'ס טיר אדער פענסטער אפילו ווען יענער געבט אים רשות צו עפענען בכלל א טיר דא אין דעם חצר אדער א חלון צו דעם חצר. היה קטן, טאמער ער האט געהאט א חזקה צו האבן א קלענערע טיר, אדער א קלענערע פענסטער, לא יעשנו גדול זאל ער עס נישט צוברייטערן, ווייל יענער, דער שכן קען טענה'ן, פון א קליינע עפענונג האב איך מיך געקענט היטן, איך זאל אוועקשטיין נישט טון קיין באשיידענע זאכן, אבער פון א גרעסערע קען איך מיך שוין נישט אזוי אויסבאהאלטן. אחד, טאמער די טיר איז געווען איין גרויסע טיר, לא יעשנו שניים זאל ער נישט מאכן צוויי קלענערע טירן, ווייל דער שכן קען זאגן, פון איין טיר האב איך מיך געקענט בעסער אויסהיטן, אבער ביי צוויי טירן איז אפילו ווען איין טיר איז פארמאכט וועט די צווייטע טיר זיין אפן, כ'על מיך נישט א גאנצן טאג קענען אזוי גוט אויסבאהאלטן. אבל פותח הוא לרשות הרבים, פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון, אויב צווישן די צוויי הייזער לויפט אדורך א רשות הרבים ווי אסאך מענטשן דרייען זיך, דעמאלטס מעג מען יא עפענען א טיר קעגן א טיר און א פענסטער קעגן א פענסטער, ווייל ער זאגט פאר דעם שכן קעגן איבער, דו דארפסט זיך סייווי אויסבאהיטן פון די אויגן פון די דורכגייער אין גאס, און מען רעדט דא אז די פענסטער איז אויף א נידריגע שטאק ווי מענטשן קענען אריינקוקן, דעמאלטס קען ער אים זאגן, איך מעג עפענען א פענסטער קעגן דיין פענסטער אדער א טיר קעגן דיין טיר, ווייל דו קענסט סייווי נישט טון קיין באשיידענע זאכן, ווייל די בני רשות הרבים קענען אריינקוקן. און דארט איז אויך די הלכה אז היה קטן טאמער זיין פענסטער צו זיין טיר איז געווען קלענער, עושה אותו גדול מעג ער עס פארברייטערן, און אחד אז ער האט געהאט דארט איין טיר עושה אותו שניים מעג ער מאכן צוויי טירן. משנה ח'. אין עושין חלל תחת רשות הרבים, א מענטש טאר נישט גראבן גריבער אונטער די רשות הרבים, מאכן אז די ערד פון די רשות הרבים זאל זיין הויל, ער מאכט א טונעל פון אונטן, טאר מען דאס נישט טון, סיי בורות, סיי שיחין און סיי מערות, סיי ער וויל מאכן א רונדעכיגע גריב, א לענגליכיגע גריב, אדער א גריב וואס איז א הייל, טאר מען דאס נישט טון, אפילו מען וועט פארמאכן דעם עפענונג. פארוואס? אפילו ער נעמט זיך אונטער אז אויב איינער וועט געשעדיגט ווערן וועט ער עס באצאלן. מענטשן זענען נישט אינטערעסירט געשעדיגט צו ווערן און נאכדעם דארף מען רופן יענעם צו דין תורה צו ווערן באצאלט. רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת וטעונה אבנים. אויב דעם דעקל פון דעם גריב האט ער געמאכט גענוג שטארק אז א וואגן פול מיט שטיינער קען דארט אדורכגיין, מעג מען, ס'הייסט נישט ווי ער האט געמאכט א חלל אונטערן רשות הרבים, און דאס מעג מען אזוי טון, די חכמים די תנא קמא האט אבער געהאלטן אז די דאך, די צודעק, קען אמאל שטומפיג ווערן, ס'קען אמאל איינפאלן, ממילא אפילו מ'לייגט א צודעק טאר מען דאס נישט טון. זאגט די משנה, אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרשות הרבים, א מענטש פון זיין הויז טאר ער נישט לאזן ארויסשטארן קליינע באלקענעס און גרעסערע באלקענעס צו די רשות הרבים, ווייל מענטשן וואס גייען אדורך קענען זיך אנשטאלפען אין דעם, און זיי קענען זיך צוקלאפן. אלא אם רצה, אויב ער וויל יא ס'זאל ארויסשטארן פון זיין הויז אזעלכע באלקענעס, כונס לתוך שלו, צי אריין דיין הויז אין דיין שטח, ומוציא, און דעמאלטס קענסטו ארויסציען זיזין און גזוזטראות. איי, די רשות הרבים, די מענטשן וואס גייען אדורך קענען זיך צוקלאפן? וויבאלד ס'איז אין דיין רשות מעגסטו טון וואס דו ווילסט, העכסטנס זאלן די בני רשות הרבים אכט געבן וואו זיי גייען, זיי ווייסן דאך אז זיי טארן נישט אריינגיין אין דיין חצר, אדער זאלן זיי לאזן אויפבויען עפעס א וואנט, עפעס א מחיצה, אז מ'זאל זען אז דא באלאנגט שוין פאר דיר און מ'זאל זיך נישט צוקלאפן. אריין אין די רשות הרבים טארסטו נישט לאזן ארויסשטעקן זיזין וגזוזטראות, אין דיין שטח מעגסטו יא. לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות, אויב איינער האט אפגעקויפט אן עקזיסטירענדע הויף וואס איז געוועזן ארויסגעשטארט פון דעם וואנט פון דעם הויף זיזין וגזוזטראות, הרי זו בחזקתה, ער מעג עס לאזן ווייטער, ווייל איך זאג אז דער באלבאס פון וועם ער האט עס אפגעקויפט, יענער האט שוין כונס געווען לתוך שלו, און ווען ער האט געבויט די זיזין וגזוזטראות האט ער שוין אריינגעצויגן זיין וואנט אין זיין שטח, און די זיזין וגזוזטראות ליגען אויף א שטח וואס באלאנגט צו אים, ס'ליגט נישט אין א רשות הרבים. זאגט די גמרא אין מסכת בבא בתרא דף ט עמוד א, אמר רב הונא, בודקין למזונות, אויב איינער קומט צו די גבאי צדקה אז מען זאל אים שפייזן, דארף מען אים גוט אויספארשן און זען צי ער איז טאקע א אמת'ע ארעמאן, ואין בודקין לכסות, טאמער א מענטש קומט אנע קליידער און פארלאנגט קליידונג, זאל מען נישט אונטערזוכן, מען זאל אים גלייך געבן. איבעית אימא קרא, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק, ואיבעית אימא סברא. איבעית אימא סברא, האי קא מבזי והאי לא קא מבזי, א מענטש שטייט נאקעט דארף מען אים אנקליידן אן קיין שאלות, א מענטש איז הונגעריג האט מען צייט אים אויסצופארשן. איבעית אימא קרא, ס'שטייט א פסוק אין ישעיה, הלא פרוס לרעב לחמך, ס'שטייט בשי"ן כתיב, קען מען דאך עס ליינען פרוש, פרוש והדר הב ליה, קודם זאלסטו גוט מפרש זיין און קלאר ווערן בפירוש אז יענער איז טאקע אן ארעם און דעמאלס זאלסטו אים געבן זיין ברויט, והתם כתיב און דארטן ביי קליידונג שטייט כי תראה ערום וכסיתו כי תראה לאלתר ווי נאר דו זעסט דעם ערום זאלסטו אים תיכף פארדעקן. ורב יהודה אמר פונקט פארקערט. בודקין לכסות, ווען מען דארף יענעם אנקליידן, זאל מען קודם בודק זיין צו ער איז אן אמת'ער ארעמאן, ואין בודקין למזונות, ביי שפייז, אונטערזוכט מען נישט. איבעית אימא סברא, ואיבעית אימא קרא. איבעית אימא סברא, האי קמצערא ליה, א מענטש איז הונגעריג, ער האלט עס נישט אויס. והאי לא קמצערא ליה, א מענטש שטייט אן בגדים, איז עס נישט קיין צער. זיי קריגן זיך צו בושות איז ערגער אדער צער איז ערגער. איבעית אימא קרא, הכא כתיב, הלא פרוס לרעב לחמך, דרש'נט ער פרוס לאלתר, וכדקרינן, ליינען ליינט מען עס מיט א סמ"ך, מיט א סי"ן, וואס דאס מיינט מ'זאל תיכף אויסשטרעקן דעם שטיקל ברויט, נישט פרוש אזוי ווי מ'האט פריער געדרש'נט אז ס'מיינט אז מ'זאל אים נאכפארשן. והתם כתיב כי תראה ערום וכסיתו דרש'נט ער כי תראה כשיראה לך, ווען דו וועסט איינזעהן, וועסטו עס נאכגיין און איינזעהן טאקע אז ס'קומט זיך אים באמת קליידער, דעמאלטס עסטו אים געבן. תניא כוותיה דרב יהודה, שטייט א ברייתא אמר כסוני טאמער א ארעמאן זאגט דעקטס מיך צו געטס מיר קליידונג בודקין אחריו דארף מען אונטערזוכן און זען צו ער האט טאקע נישט קיין געלט פרנסוני שפייזטס מיך אין בודקין טוט מען נישט אונטערזוכן אמר רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משליש מלתת שלישית השקל בשנה א מענטש זאל זיך נישט צוריקהאלטן פון געבן כאטשיג א דריטל פון א שקל יעדע יאהר פאר צדקה, שנאמר שטייט א פסוק והעמדנו עלינו מצוות, לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו, זאגט תוספות, דארטן רעדט מען פון בדק הבית, און כל שכן פאר צדקה דארף מען זיכער געבן א שלישית השקל בשנה. ואומר רב אסי, שקולה צדקה כנגד כל המצוות, שנאמר והעמדנו עלינו מצוות, מצוה אין כתיב כאן, אלא מצוות, ווען זיי האבן געגעבן צדקה ווערט עס גערעכנט ווי אסאך מצוות, זאגט דער בן איש חי ווייל אמאל קען זיין א ארעמאן קומט צו דיר זאלסט אים געבן צדקה, ער איז אויסגעמאטערט און אויסגעהונגערט ממש ער האלט ביים שטארבן, און דו ממש דו דערמונטערסט אים דו האלטסט אים ביים לעבן, און א דאנק דיר וועט ער קענען ווייטער טון מצוות און מעשים טובים ער מיט זיינע קינדער, האסט דאך גאר אסאך מצוות אויף דיין קאנטע דורך די ביסל צדקה וואס דו האסט אים געגעבן. סימן, גדול מקדש משה. איז די ערשטע צוויי זאכן גייט מען דא לערנען און משה האבן מיר געלערנט די פארגאנגענע וואך צוויי וואכן צוריק וואס דארטן זאגט ר' אלעזר א מימרא וועגן משה רבינו זאגט די גמרא אמר ר' אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה איינער וואס מאכט אז אנדערע זאלן געבן צדקה ער האט א גרעסערע זכות ווי דער וואס טוט אליין צדקה, שנאמר, והיה מעשה הצדקה שלום, וואס שלום איז א העכערע בחינה, ועבודת הצדקה, השקט ובטח, עד עולם ס'נאר השקט און ס'נאר בטח. אדער וויבאלד די פסוק זאגט והיה מעשה הצדקה שלום, און ס'שטייט נישט והיה הצדקה שלום זאגט רשי פון דעם זעט מען אז מעשה הצדקה דאס איז מער. וואס איז טאקע די סברה פארוואס ווען איינער מאכט א צווייטן געבן צדקה איז עס חשוב'ער ווי ווען איינער גיבט אליין? זאגט דער יעבץ, ווייל ווען איינער גיבט צדקה קאסט אים עס געלט, עס קאסט אים אבער נישט קיין קיין בזיונות, ווען א מענטש גייט ארום און ער איז עוסק אין צדקה, ער וויל מאכן אז אנדערע זאלן געבן, מענטשן באזידלען און מען באוואשט אים פון קאפ ביז פיס, אזוי ווי די סדר נעבעך ביי א גבאי צדקה אזוי כאפט מען אריין פון אלע זייטן, ממילא דאס איז אסאך א גרעסערע מדריגה וואס זיי באצאלן בגופו באצאלן זיי די צדקה. וואס איז דער ענין פון מעשה הצדקה שלום? זאגט די מהרשא, ווייל ס'שטייט שפעטער אז אויב מ'געבט צדקה ווערט מען ניצול פון די רויבערס, פון די פלינדערערס, פון די רעגירונג, ממילא האט מען שלום. דאס זאגט דאך די גמרא, זכה, אויב די פאלק איז זוכה, הלוא פרוס לרעב לחמך, געבן זיי צדקה פאר די ארעמע לייט, און די רעגירונג מישט זיך נישט אריין. לא זכה, טאמער די מענטשן זענען נישט זוכה, מ'האט נישט קיין גוטן מזל, איז ועניים מרודים תביא בית, וועסטו אריינברענגען ביי דיר אין שטוב די וואס זיי מאכן זיך ווי עניים, זיי שרייען און זיי וויינען און זיי קרעכצן כאילו זיי האבן נישט קיין געלט, מען דארף זיי געבן און דאס איז די רעגירונג וואס זי רעדט זיך כסדר אפ אז זי האט נישט, זיי וועלן דיר קומען אויסרויבן אנשטאט די געלט זאל גיין פאר צדקה. אמר להו רבא לבני מחוזא, געזאגט צו זיינע שטאט מענטשן, במטותא מנייכו, איך בעט ענק, עושו בהדי הדדי, טוטס צדקה איינער מיטן צווייטן, כי היכי דליהוי לכו שלמא במלכותא אזוי אז זאלטס האבן א רואיגקייט פון די רעגירונג, די רעגירונג זאל נישט קומען אויסרויבן. דאס איז געוועזן די מימרא פון די סימן גדול, יעצט גייט ער זאגן פון די סימן פון מקדש, ואמר ר' אלעזר, בזמן שבית המקדש קיים ווען די בית המקדש שטייט, אדם שוקל שקלו ומתכפר לו, דעם מחצית השקל וואס מען האט געגעבן, דאס איז געוועזן א כפרה. עכשיו שאין בית המקדש קיים, זאגט דאך די גמרא אז בזמן שאין בית המקדש קיים שלחנו של אדם ווערט אזוי ווי א מזבח, איז אם עושים צדקה זאגט די מהרש"א מען געבט צדקה מען נעמט אריין די ארעמעלייט אין שטוב מען געבט צו עסן מוטב, דאס איז גוט, דאס איז א כפרה. ואם לאו ווען מען געבט נישט קיין צדקה באין אומות העולם ונוטלים בזרוע, קומען די גוים און זיי כאפן אוועק מיט געוואלד. ואף על פי כן, נחשב להם לצדקה, אפילו די גוים האבן אוועקגעכאפט מיט געוואלד, ווערט עס גערעכנט פאר די אידן ווי זיי האבן געגעבן צדקה, שנאמר, ונוגשיך, די געלט וואס דו געבסט פאר דיינע מאנערס, פאר דיינע באצווינגערס, צדקה, דאס ווערט גערעכנט ווי א צדקה, און די סברה דערפון, זאגט די מהרש"א, ווייל די גויים, די רעגירונג, זיי נעמען אוועק פונעם עושר מער, און אנשטאט דעם נעמען זיי ווייניגער פונעם ארעמאן, קומט דאך אויס אז ס'איז א שטיק צדקה דאס. זאגט די גמרא, אמר רבא, האי מילתא אישתעי לי, עולא משגש ארחתיה דאימיה, די זאך האט מיר דערציילט עולא, דאס איז נישט קיין נאמען פון א מענטש, ער רעדט דא פון רב ששת, וואס מען האט אים גערופן עולא משגש ארחתיה דאימיה, א קינד וואס ער טוט פארדרייען די וועגן פון זיין מאמע צוליב א מעשה וואס די גמרא פארציילט שפעטער אז ער האט גורם געווען פאר זיין מאמע זיך משפיל צו זיין און טון זאכן וואס געווענליך א פרוי טוט נישט און פארדעם האט מען אים אזוי אנגערופן. האט ער נאכגעזאגט משמי' דר' אלעזר, מאי דכתיב וואס איז פשט אין דעם פסוק, וילבש צדקה כשריון ער האט זיך אנגעטון צדקה אזוי ווי א פאנצער, לומר לך מה שריון זה, דער פאנצער, כל קליפה וקליפה, א פאנצער איז צוזאמגעשטעלט פון קליינע שטיקעלעך אייזן, מצטרפות לשריון גדול, די אלע שטיקעלעך שטעלן זיך צוזאם צו איין גרויסע באשיצער, אף צדקה כל פרוטה ופרוטה, וואס א מענטש געבט פאר צדקה מצטרפות קומט זיך צוזאם לחשבון גדול. זאגט דער זוהר הקדוש, בתר דסיים ווען א מענטש ענדיגט שמונה עשרה, קם על רגלוי, דארף ער זיך שטעלן אויף די פיס, לאודאה על חובוי, זיך מתוודה זיין אויף זיינע עבירות, מען זאגט תחנון, בגין, דלא יהא פטרא דפומא לסיטרא אחרא לאסטאה ליה, כדי ס'זאל נישט זיין קיין פתחון פה פאר די אנדערע זייט אים צו בארעדן, ווען א מענטש איז זיך אליין מודה און מתוודה, ווערט די סיטרא אחרא, די מקטרגים, ווערן פארשטומט.

מההוא רבויא דברכאן, פון די וואקסינג פון ברכות וואס עס פארמערט זיך, וקדושה, ותוספת קדושה, דקא נטלא, וואס די שכינה הקדושה, די מידת המלכות, נעמט, כמה דאת אמר ולערב יחלק שלל, די מידת המלכות וואס ווערט אנגערופן ביינאכט, טוט זיך צוטיילן מיט דעם רויב, דפליגת חולקא לכולא, זי צוטיילט א חלק פאר אלע, ואפילו לסטרא אחרא, חולקא בלחודהא, זי געבט אויכעט אוועק א חלק פון די אפפאל פאר די סטרא אחרא.

ואי לא אודי עליה, טאמער א מענטש איז זיך אבער נישט מתוודה אויף זיינע עבירות, אשתכח מקטרגא, איז דער מקטרג יא דא, ויכיל לי' און ער קען אים בייקומען. ואי אודי על כל חובוי בהאי צלותא, אויב ביי דעם דאווענען, ביי די ברכה פון סלח לנו, האט ער זיך מתוודה געווען אויף אלע זיינע זינד, דקשר קשרין דיחודא האט ער געמאכט

ואי ההוא בר נש תב לסרחני דחובוי, טאמער דער מענטש נאכדעם וואס ער האט זיך מודה ומתוודה געווען, קערט ער זיך אבער צוריק און ער טוט ווייטער די עבירות, ווי ליה א רחמנות אויף אים, דכולהו נטל לון, ער נעמט אלעס צוריק, מההוא סיטרא פון יענע זייט בעל כרחיה דההוא סיטרא, ער כאפט אוועק מיט געוואלד די עבירות וואס זענען שוין געוועזן ביי די סיטרא אחרא, ומגו דנטל לון מההוא סיטרא בעל כרחיה דההוא סיטרא כדין אבאיש ליה, מאכן זיי אים שלעכט, ואתהפך עליה מקטרגא, זיי הייבן אן מקטרג זיין אויף דעם מענטש. וקטרג ליה, וכד אודי עליה און ווען ער איז זיך מתוודה נאכדעם נאכאמאל, ער וויל תשובה טון, נטל לון ההוא סטרא אחרא נעמט עס די סטרא אחרא נאכאמאל צוריק, והוא עדביה וחולקיה און ס'ווערט זייער טייל און זייער גורל. ורזא דא הכי נמי קרבנא, דאס איז אויך די סוד פון קרבנות, דבעי לאודאה על ההוא קרבנא כל חובא וחטאה ווען מ'ברענגט א קרבן דארף מען זיך מתוודה זיין אלע עבירות דערויף למיהב חולקא למאן דאצטריך מ'דארף געבן די טייל פאר די סטרא אחרא וואס ס'פעלט זיך אויס. זאגט דער רמב ם אין הלכות תפילה פרק ב' בימי התענית, אין די טעג וואס מען פאסט, אפילו יחיד שהתענה, אפילו נאר א מענטש אליין פאר זיך פאסט, נישט קיין תענית ציבור, מוסיף לייגט ער צו בשומע תפילה די נוסח פון עננו השם עננו, ושליח ציבור, אויב ס'איז א תענית ציבור און די בעל תפילה דאווענט פארן עמוד, אומרה ברכה בפני עצמה, מאכט ער עס פאר א באזונדערע ברכה, בין גואל לרופא, פאר רפאנו לייגט ער צו א ברכה פון עננו, וחותם בה, ער ענדיגט עס אויך מיט העונה בעת צרה, און ס'איז איינגערינגלט דא א גירסא ומושיע. ונמצא קומט אויס מתפלל עשרים ברכות, ווען די בעל תפילה זאגט א באזונדערע ברכה, איז אנשטאטס די ניינצן געווענליכע ברכות פון שמונה עשרה זאגט מען דעמאלטס צוואנציג ברכות. תשעה באב, מוסיפין בבונה ירושלים זאגט מען נחם, און לויטן רמב ם'ס גירסא איז עס רחם, השם אלוקינו עלינו, ועל ישראל עמך, ועל ירושלים עירך ועל עיר האבלה. זאגט דער רמב ם, כל ימות הגשמים, אלע ווינטער טעג, אומר בברכה שניה, ביי די צווייטע ברכה פון אתה גבור זאגט מען מוריד הגשם, ובימות החמה זאגט מען מוריד הטל. מאימתי אומר מוריד הגשם, ווען הייבט מען אן צו זאגן מוריד הגשם? מתפילת המוספים של יום טוב האחרון של חג, וואס דאס איז די מוסף פון שמיני עצרת, עד תפילת שחרית של יום טוב הראשון של פסח, ומתפילת המוספים של יום טוב הראשון של פסח אומר מוריד הטל. זאגט רבי חיים וויטאל אין שערי קדושה, אמרו רבותינו ז"ל, אלו דברים שאדם עושה אותם, א מענטש טוט עס, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, די פירות פון די שכר עסט ער אויף די וועלט, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ותלמוד תורה כנגד כולם, תורה, דאס אקעגן די אלע וואס זענען דארט אויסגערעכנט, אז מען עסט די שכר פון די פירות אויף די וועלט, די פירות פון די שכר עסט מען אויף די וועלט, און די עיקר שכר איז אוועקגעלייגט אויף יענע וועלט. ולא עוד, אלא שהעוסק בתלמוד תורה פטור מכל המצוות, שהיא שקולה ככל המצוות, דאס לערנען, דאס אזוי חשוב ווי אלע אנדערע מצוות. ותנא דבי אליהו זכור לטוב, אשרי אדם וואויל איז דער מענטש, שמשים עצמו וואס ער שטעלט זיך אהער כשור לעול, ווי אן אקס וואס איז גרייט אנצונעמען א יאך, וכחמור למשא ווי אן אייזל איז גרייט אנצונעמען א פעקל צום שלעפן, און אזוי זיצט ער גרייט אנצונעמען די עול תורה ויושב און ער זיצט וקורא און ער לערנט ושונה און ער לערנט איבער, אדער וקורא לערנט פסוקים ושונה לערנט משניות בתורה בכל יום תמיד, ומיד רוח הקודש שורה עליו, ואם היושב בטל נענש כל כך, אזוי ווי אונז האבן נעכטן געלערנט אז ווער ס'איז מרפה עצמו מדברי תורה איז נופל בגיהנום, מאכילין אותו גחלי רתמים, קל וחומר למי שמתלוצץ ממש, איינער וואס מאכט ממש ליצנות איז זיכער נאך ערגער ווי סתם איינער וואס זיצט ליידיג און ער וועט נאך באקומען גרעסער געשטראפט. שיחה בטילה אז א מענטש רעדט איבעריגערהייט גורמת לידי עבירות גדולות, דאס קען צוברענגען צו גרויסע עבירות, כי הרי אפילו ישב בטל אפילו ווען א מענטש זיצט און ער טוט גארנישט, הרי זה מושב לצים, ונענש עונשים גדולים מ'ווערט שטארק געשטראפט כנזכר לעיל בענין הליצנות, מכל שכן ווען ער זיצט נישט סתם ליידיג, נאר ער איז שח שיחות בטלות בפועל ער רעדט ממש נארישקייטן, ולא עוד, אלא שמביא לידי לשון הרע, ער וועט צוקומען, דורך דעם וואס ער רעדט סתם איבעריגערהייט, וועט ער צוקומען צו רעדן דברים אסורים, ער וועט רעדן לשון הרע, און רכילות, וליצנות, און מספר בגנות חברו, פירט ער אויס מיט א דבר טוב דער חידא, רחמנא לישזבינן, דער אייבערשטער זאל אונז ראטעווען.